נישטא היינט אויף דער וועלט קיין סאך ביבליאטעקן, און זיכער נישט קיין פאלקס ביבליאטעק וועלכע האט אזא אידישן אוצר ווי מיר פארמאגן עס. און בכלל פארמאגן מיר א רייכע אידישע ביבליאטעק ניט נאר אויף אידיש נאר אויף העברעיש און אויף ענגלש, און בכלל א ביבליאטעק מיט וועלכע מיר וואלטן געדארפט אביסל מער שטאלצירן ווי מיר טוען עס, מיר וואלטן מער שטאלצירט ווען מיר וואלטן געוואוסט אז אין דעם ראם פון אידישע ביבליאטעקן אויף דער וועלט פארנעמען מיר זייער א וויכטיגן פלאץ.

מיט דער זעלבער פראבלעם, אפשר ניט מיט קיין גרעסערן ערפאלג ווי מיר, און מיר האבן זיך פארנומען אויף דעם געביט סיסטעמאטיש, און מיר ווילן אז יעדער פון אונז זאל זיין שטאלץ אז די אידישע מאנטריאל פארלאזט נישט דעם אידישן בוך, און מיר האבן דעם געפיל אז ווען אלע אידישע שטעט אזוי גרויס ווי מאנטריאל וואלטן געטאן דאס וואס מיר טוען, וואלט אונזער ארבעט געווען א גרינגע, און די זאגענאנטע אידישע קולטור פראבלעם וואלט אפשר אינגאנצן נישט עקזעסטירט. מיר דא פרובירן טאן אונזער חלק אויף דעם געביט,

אויך זענען אריינגעקומען דא אין דער ביבליאטעק, אביסל דורך א צופאל אביסל דורך ניט א צופאל, זייער א געוואלדיגע זאמלונג פון אלטע ביכער און אנדערע ביכער, נישט אלטע, און כתבי יד, וואס האבן אמאל געהערט צו דעם גרויסן העברעאישן דיכטער, פילאזאף אריאל בן ציון. מיר האבן נאר די ביכער נאך נישט אינגאנצן דורכגעשטודירט, נאר עס איז א זייער א ווערדפולע זאך און מיר האבן זיי, און עס איז פאר אונז א ספעציעלער ענין. כ'וואלט אויך געוואלט אז איך שטיי שוין דא דערמאנען אז א צאל פריינט, מערסטנס דאקטוירים און אנדערע, האבן זיך אין מאנטריאל האבן זיך צונויפגעלייגט און האבן פאר אונז דערווארבן איין בוך וועמעס ליסט פרייז אזוי שטייט אין די ביכער, איך בין נישט זיכער צו עס איז א מציאה צו נישט אבער אזוי שטייט אין די קאטאלאגן, א בוך וואס איז ווערט טויזענט דאלער אין קעש, א בוך וועלכע מעגיל יוניווערסיטי וואס דארף זייער שטארק האבן און זיך נאכגעיאגט נאך דעם און האט אים נישט געקראגן, און די גרופע פריינט, אריינגערעכנט די משפחה נעלסאן פון טאראנטא, האבן געטון זייער חלק און איצטער געהערט דער געוואלדיג זעלטענער און געוואלדיג ווערטפולער בוך וואס איז א מאנומענט פון דער געשיכטע פון אידישער וויסענשאפט, א בוך געשריבן פון יצחק בן ישראל אויב איך געדענק אויף אויסווייניג, געהערט איצטערט צו דער ביבליאטעק און איז איינע פון די שטאלצן פון אונזער אינסטעטוציע. כ'וויל אויך באמערקן אז מיר פרובירן איינשטעלן אביסל ארדענונג אין דעם ענין פון די אלטע ווערטפולע ספרים וואס מיר האבן, די אלע ביכער, די אלע דאס וואס מיר דענקען זענען ספעציעל ווערטפול, זענען ארויסגעצויגן געווארן פון די פאליצעס און מיר האבן זיי

חברישע באציאונגען און אפשר נאכמער האט מען נישט געהאט מיט וויכטיגע אידישע און נישט אידישע ביבליאטעקן אויף דער גאנצער וועלט ספעציעל ביי אונז אין מאנטריאל און אין ניו יארק צום ביישפיל ווען מיר האבן געדארפט האבן ביכער פאר א ביכער אויסשטעלונג וואס איז פארגעקומען דא אין זאל האט אונז מעגיל יוניווערסיטי לייברערי אריינגעלאזט ביי איר אין די סטעקס און זי האט געזאגט נעם וואס דו ווילסט און שיק אונז אריין א ליסטע פון דאס וואס דו האסט גענומען. דאס איז א באציאונג וואס איר פארשטייט לא כל אדם זוכה, נישט יעדעם מענטשן און ניט יעדן ביבליאטעק שענקט מען אזא צוטרוי אדער אזא קאאפעראציע. מיר האבן אויף דעם געביט צום ביישפיל געקראגן פון דער ייווא אין ארגענטינע א היפשע זאמלונג פון אידישע ביכער וואס מיר האבן דא נישט געהאט, מיר האבן געקראגן פון דעם רעגירונגס ביבליאטעק, אין אָטאַוואַ און פֿון די אַרכיוון אַ צאָל ווערטפֿולע דאָקומענטן, וואָס זייער ווערט איז אין לשיעור, ס'וועט נאָך קומען אַ צײַט, מיר האָבן צײַט עס צו פּובליצירן, וועט די וועלט קאָכן דאַמיט, און אָטאַוואַ האָט עס אונדז געגעבן אומזיסט, אַ חוץ דעם האָט אונדז אָטאַוואַ אַוועקגעשטעלט אויף איר ליסטע, אַזוי אַז מיר קריגן יעדן טאָג פֿון דער רעגירונג פֿון אָטאַוואַ אַ ליסטע פֿון זייערע אויסגאַבן, און וואָס מיר ווילן, קריגן מיר פֿרײַ, מיר דאַרפֿן נאָר בעטן. מיר צאלן אפילו ניט קיין פאסט. נישט נאר מיר נעמען, נאר מיר גיבן. מיר האבן איינגעשטעלט אין אטאווא, אין דער נאציאנאלער ביבליאטעק וועלכע בויט זיך איצטער, האבן מיר דארטן איינגעשטעלט א אידישע אפטיילונג, כדי אין דעם גאנצן קולטור-אוצר פון דעם קאנאדער פאלק זאל נישט פארגעסן ווערן די אידישע ביכער, וואס זיינען געשריבן געווארן אין קאנאדע פון אונזערע שרייבער וועלכע זיינען אונז אזוי ליב און טייער. ברויך איך איבערגעבן אייך אז אזוי ווי מיר האבן דא דאקטאר מארוויק מיט זיך,

און פאר קאנאדישע ליטעראטור דעם איינשטעלן פון באציאונגען צווישן איין ביבליאטעק און א צווייטע. אז מיר שטייען שוין איצט דא און מיר רעדן וועגן צוגעקומענע ביכער וויל איך אויך דערמאנען אז מיר האבן דא איינגעשטעלט א געוואלדיגע זאמלונג וואס אויף דער וועלט איז נישטא קיין צווייטע אזא ווי זי אין פארנעם וועלכע איז אויך מעטאדאלאגיש זייער וויכטיג און היסטאריש וויכטיג און ביבליאגראפיש וויכטיג, א זאמלונג וועגן אונז אליין, א זאמלונג וועגן די אידן אין קאנאדא. און די זאמלונג פון אידיש-קאנאדיאנא וועלכע מיר האבן אוועקגעשטעלט און א נאמען געגעבן אויף דעם נאמען פון די בראנפמאן משפחה צוליב טעמים וועלכע איר פארשטייט אלע און איר שאצט אלע אפ, איז שוין היינט פאררעכנט פאר איינע פון די וויכטיגע ספעציאליסטן זאמלונגען וועלכע געפינען זיך אין קאנאדישע ביבליאטעקן. דאס איז אן אפטיילונג אויף וועלכע מיר וועלן נאך דארפן היפשלעך ארבעטן, א וועלט מיט ארבעט דארף מען נאך דארטן אריינלייגן, שוין ניט רעדן וועגן וואס מען האט אריינגעלייגט.

דעם תלמוד אויף ענגליש, האט אזוי זיצענדיג און שטייענדיג און בינו לבינו ארויסגענומען דעם טשעק בוך און געמאכט א טשעק פאר צו באצאלן דעם גאנצן קאסט פון דעם דרײַ הונדערט דאלערדיגן סעט כדי אונזער ביבליאטעק, ווייל ער איז א מאנטריאלער איד, זאל קיין איין טאג נישט זיין אן דעם תלמוד אויף ענגליש אזוי ווי מיר האבן אים אויף אראמעיש און אזוי ווי מיר האבן אים אויף אידיש און אזוי ווי מיר האבן אים אויף דייטש. איך געב עס אייך אלס א ביישפיל פון די פריי.

העלפט אונז אנהאלטן אט די פראגראם דורך קומען, דורך בייזיין, דורך הנאה האבן. מיר האבן אויך אנגעהאלטן די טראדיציע פון אידשע אויסשטעלונגען. מיר האבן דא געהאט א רמב"ם אויסשטעלונג, אן אויסשטעלונג וואס איז ווערט געווען צו זיין אין מעגיל יוניווערסיטי, והא ראיה זי איז טאקע געווען אין מעגיל יוניווערסיטי. מיר האבן דא געהאט אן אויסשטעלונג פון דער געשיכטע פון בוך. ס'זענען געווען אביעקטן דורך די מאריק פֿינף טויזנט יאר אלט באבילאנישע זיגלען, באבילאנישע קיונעפארם שריפט, און מיטלאלטערליכע אילומינאציעס וועלכע זענען געווען אזוי דיק מיט גאלד אז מ'האט עס קאם נישט געקאנט בויגן. אן אויסשטעלונג פון מסתמא טויזנט נומערן וועגן דער געשיכטע פון דעם אידישן בוך, אן אויסשטעלונג פון טויזנטער נומערן וועגן דער געשיכטע פון אידן אין אמעריקע, און אזוי ווייטער.

די וועלכע קומען אהער פון וואנען זיי זאלן נישט קומען, צי פון מעקסיקא צי פון ארגענטינע צי פון וואשינגטאן צי ניו יארק צי ישראל, דערקענען אז מיר האבן דא איינעם פון די לעצטע פלעצער, א פארטרעס, א קרעפאסט פון דער אידישער קולטור און פון דער אידישער ליטעראטור. און אונזער ביבליאטעק איז נאך אפשר כמעט דער איינציגער פלאץ, זיכער דער איינציגער פלאץ אונטער אידישער געזעלשאפטליכער אויפזיכט, וואו מען קען באריכטן אז אידן האבן אין איין יאר געלייענט, ארויסגענומען און געלייענט, דרייצן טויזנט אידישע ביכער א חוץ פינף טויזנט אידישע ביכער וואס קינדער האבן געלייענט. אט דער זאל וואס איר זעט איז דער איינציגער וואס איז אזוי פארהייליגט און געהייליגט דורך אונטערנעמונגען און דורך פראגראם. מיר וואלטן געוואלט פילן אז דער פראגראם וואס מיר פירן דורך און וואס מיר האבן אנגעצייכנט איז אין גייסט פון די פערציג יאר מיטארבעטער פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק וואס האבן זייער לעבן, זייער צייט און זייער געלט און זייער ענערגיע און זייערע חלומות אוועקגעגעבן דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. מיר ווילן חלומ'ען און מיר ווילן האפן אז מיר זיינען אין דעם גייסט פון די גרינדער פון דער פאלקס-ביבליאטעק ווי בריינין און ווי קויפמאן און אנדערע. מיר ווילן האפן אז מיר זיינען אין דער נאך גרעסערער און נאך עלטערער אידישער קולטור-טראדיציע פון פֿינף טויזנט יאר, וועלכע האבן אין די יארטויזנטער געשאפן א טראדיציע אז פאלק דאס איז קולטור, און אונזער קולטור דאס איז אונזער פאלק. מיר ווילן האפן אז מיר מיר זיינען ערגעץ נישט דערגאנגען, אבער כאטש אז מיר גייען אויף א דרך המלך, אויף א דרך מלך מלכי המלכים, אז ס'איז דא קדושה אין אונזערע אויפגאבן, אויב נישט אין אונזער אויפטואונגען, אז מיט עפעס זיינען מיר באהויכט,

כ'ווייס נישט, איך גלייב אז מיר אלע שאצן אפ דעם גרויסן ווערט צו האבן מיט אונז אזא אינטעלעקטועלן מענטשן ווי חבר ראם אנצופירן מיט אונזער אינסטיטוציע. די איינציגע זאך וואס כ'האב מורא איז אז וואשינגטאן זאל אים נישט ביי אונז אויסכאפן אמאל. איך וויל באדאנקען חבר ראם פאר דעם זייער אויספירליכן באריכט.

קומט די פולסטע אנערקענונג דעם בוי קאמיטעט און די באאמטע, און כ'מוז צוגעבן אז אן דער מיטארבעטערשאפט פון די חברים וועלכע האבן לאנגע יארן אריינגעלייגט א היבש ביסל ארבעט כדי צו ברענגען די ביבליאטעק צו דער שטופע ווען מיר זאלן קענען טרוימען וועגן א נייעם בנין, וואלטן מיר גלייב איך קוים מיר וואלטן געקענט היינט פייערן א יערליכע פארזאמלונג ביי אזא פיין אין אזא פיינעם בנין ווי מיר האבן דאס איצט. און איצט וויל איך אייך פארלייענען די ליסטע פון די באאמטע וואס די נאמינאציע קאמיסיע שלאגט פאר. מיר האבן זיך נישט געדארפט לאנג באטראכטן כדי צו פארשלאגן די באאמטע. ס'איז מענטשן וועלכע זענען געשטאנען מיט אונז לעצטן יאר ביי דער ארבעט און זיי האבן באמת געטון א אונערמידליכן יאר ארבעט כדי צו אויפהאלטן די ביבליאטעק. מיר זענען אריין אין א נייעם בנין און מיט אסאך נייע אויסגאבן צו וועלכע מיר זיין נאך נישט געוועזן געוואוינט, איך זאג מיר איז דאס אונזער דירעקטארנראט נישט די באאמטע, די באאמטע זענען שוין געווען געוואוינט סיי ביי זיך אין די געשעפטן סיי אין די פארשידענע אנדערע ארגאניזאציעס, דער מיר שלאגן פאר אלס פרעזידענט חבר יוסף בערמאן. פיר וויצע פרעזידענטן און דאס זענען חברים. צוקער, ראבינאוויטש, טעמקין און חבר קליין. אין דירעקטארנראט שלאגן מיר פאר די פאלגנדע חברים, א צאל פון די חברים זענען. מ'ציט מיין אויפמערקזאמקייט אז מיר האבן געדארפט פארשלאגן א טרעזשורער, און א סעקרעטאר, און מיר האבן פשוט נישט געוואוסט, מיר זענען נישט געווען אינפארמירט וועגן דעם און מיר האבן עס נאכלעסיגט, אזוי אז מיר וועלן דאס קענען שפעטער טון, איר וועט אונז ערלויבן, ס'איז פשוט א פארזען פון אונזער זייט, און איך וויל פארלייענען די נעמען וועלכע זענען פארגעשלאגן געווארן אין דעם דירעקטארנראט. איין מאמענט, אבער פארשלאגן דארפן מיר זיי, מיר קענען נישט. חבר אברמסון, אכטמאן, איי בערמאן, דזשעי בערמאן, משה בריינין,

איך וויל אויך באמערקן אז צווישן די נעמען זענען נייע, די וואס זענען נישט געווען לעצטן יאר אין פארוואלטונג, דאס איז קושנער, לעוויט, טורטשין, פאטערניק, מאסע, זעלדמאן, סילווער און שניידער. מיר האבן געבעטן חברים אז זיי זאלן אונז אריינגעבן נעמען, ס'זענען אונז אריינגעגעבן געווארן א צאל נעמען און פון די האבן מיר אויסגעקליבן דאס בעסטע לויט אונזער מיינונג, און אויב איר ווילט זיי

אלזא חברים חברות איר האט געהערט די נאמינאציעס פאר די באאמטע פארן קומענדיגן יאר, איז אויב ס'זענען דא עפעס אויסזעצונגען, זייט נישט צופרידן מיט איינע פון זיי, מעגט איר עס גלייך זאגן פון פלאר הייסט עס. ס'איז דא, ווער מאכט דעם פארשלאג? חבר מאמלאק האט געמאכט א פארשלאג אז מ'זאל אננעמען דעם ליסט אזוי ווי ער שטייט און גייט.

אלזא דער צווייטער פארשלאג איז אז מען זאל אננעמען מיר וועלן עס וועט זיין זייער שווער ערשט ביי דער שפעטערדיגער שעה עס קען זיין אז קאנסטיטוציאנעל מען דארף זיי דורכפירן יעדער איינעם בעזונדער אויב מיר זאלן אננעמען דעם ליסט פון דירעקטארן אזוי ווי איר האט אים אויסגעהערט וואס ווער איז פאר דעם אז מען זאל אננעמען דעם ליסט פון די דירעקטארן אזוי ווי מיר האבן געלייענט פון דעם ליסט. מאכט א פארשלאג מיר ווילן דאס האבן ריכטיג. חבר גינזבורג האט געמאכט א פארשלאג מען זאל אננעמען אזוי ווי ער איז. איז איז ווער איז געגן דעם? דאס איז א. חברים וואס דארף מען מער זאגן? איר ווייסט ס'איז געווען אסאך מאל האב איך געקלערט צו וואס. צו וואס דארף מען זאגן צוויי מאל אודך? איז היינטיגס יאר איז דאס מיר צוניץ געקומען. ווי איר ווייסט בין איך פאר א יארן נישט געווען ביי די יערליכע פארזאמלונג, און מיר איז אנגעקומען א ספעציעלער טעלעפאן קאל אז איך זאל אננעמען דעם אמט. כ'האב דעמאלט געזאגט אזוי ווי איך וויל זאגן היינטיגס מאל, אז איך בין נאכנישט דער אמת'ער פאסיגער מענטש דערפאר, פון פארשידענע שטאנדפונקטן. די סאמע ערשטע זאך בין איך זייער א פארנומענער מענטש, און איך קען נישט אוועקגעבן די אזויפיל צייט וויפיל אזא אינסטיטוציע וואלט געפאדערט. נאר ווי זאגט ער דארטן, קול המון, אז זיי גייען עפעס אן מיטן שדי, איז נעם איך דאס אן אזוי ווי עס דארף צו זיין, מיטן גרעסטן כבוד און איך שאץ עס אפ, אז דאס איז. באמת א גרויסער כבוד צו זיין דער פרעזידענט פון אזא אינסטיטוציע, געווענליך האבן מיר דא א יסוד, דעמאקראטיש איז ביי אונז אזוי אז מער ווי צוויי יאר טאר מען נישט זיין, איך האב געבעטן אז מען זאל מיר געבן דעם יאר א רעין טשעק און איך האב דאס געוואלט אפנעמען אין א צייט וואס איך האב געפילט אז כ'וועל קענען טון מערער ארבעט, נאר אזוי ווי דער פארלאנג איז אז איך זאל בלייבן מיט דער אינסטיטוציע פאר דעם קומענדיגן יאר, באדאנק איך אייך זייער פאר דעם כבוד וואס איר האט מיר נאכאמאל צוגעטיילט. און וואס קען איך אייך צוזאגן אלס א פרעזידענט קין טעקס מאכן ווייניגער גלייב איך נישט אז כ'וועל קענען נאר א טעקס ארויפצולייגן אויף די חברים אז דעם קומעדיגן יאר זאלן מיר זיך אונטערנעמען און אפדעקן אט דאס וואס מיר זענען שולדיג און נאכדעם ווי דאס וועט ווערן אפגעטון זאג איך צו אז מיר וועלן אלע קריגן אורלויב. איך באדאנק אייך זייער פאר דעם גרויסן כבוד. איך וועל ערשט בעטן דעם חבר ראבינאוויטש, די שעה איז א שפעטיגע, ער זאל פארשטעלן אונזער עהרן גאסט, כ'וועל ערציילן אמת, כ'האב פארגעסן, איך האב געזאלט נעמען חבר, איך האב געזאלט נעמען חבר גינזבורג'ס נעכטיגן ארטיקל אויף דורכצוקוקן, ווייל דארטן איז, איך בין געווען אזוי פארפלאנטערט פון דאקטער מארוויק, אנהייבנדיג פון דער ישיבה מיט די אלע אוניווערסיטעטן אז איך וועל פארפאלן ווערן, כ'קען אייך מער נישט געדענקען, איך געדענק מער נישט אזוי ע אויפן קאפ, אז ס'איז מער נישט ווי שיקאגא אוניווערסיטעט, דראפסי, הא? דראפסי קאלעדזש, די פעלאושיפ, דער אוניווערסיטעט אין קיירא, ווי הייסט דער אוניווערסיטעט? אלזא איז אויב ס'איז דא א פארלאנג אז דאקטער מארוויק זאל צו אונז רעדן דעם מאל אין אראביש קענען מיר דאס אויך טון. נו, אלזא וועלן מיר דאס מאכן קורץ, איך וועל געבן דאס ווארט און רופן דאקטער מארוויק וואס וועט פאר אונז היינט לייענען זיין לעקציע. דאקטער מארוויק.
דער גרויסער ענגלישער ביבל פארשער דזשארדזש דרייווער, און אגב, א שונא ישראל, א שונא ישראל און א זון פון א טאטן פון א גרויסן אוהב ישראל, האט אין צוזאמענהאנג מיט דער דיסקוסיע וואס ווערט איצט אנגעפירט איבער די אלטע אידישע כתבים, איר געדענקט די מגילות וואס מען האט געפונען אין מדבר יהודה, די מגילות וואס מען האט געפונען אין נײַנצן זיבן און פֿערציק? וואס א העלפט פון זיי זענען דאן דערגאנגען צום העברעישן אוניווערסיטעט אין ירושלים, און די אנדערע מגילות זענען ערשט איצט דערגאנגען. מגילות וועלכע זענען באמת יוניק האט ער זיך אויסגעדריקט, איינציג אויף דער וועלט, זעלטן, שטעלט ער די פראגע דער דרייווער זאגט ער אויב זיי זענען באמת אזוי איינציג דאן מיט וואס קען מען עס פארגלייכן? איך וויל דעם זעלבן זאך אנווענדן בנוגע אייער ביבליאטעק דאהי. ס'איז א זעלטענע אינסטיטוציע. איך האב אין מיין לעבן, אפיציעל הייסט עס, אין די לעצטע זיבן אכט יאר זינט איך בין פארבונדן מיט דער קאנגרעס ביבליאטעק, געזען אלע גרויסע אידישע זאמלונגען, אלע גרויסע אידישע זאמלונגען אויף דעם אמעריקאנער קאנטינענט, און אויך אין אויסלאנד, מיט בערך פיר יאר צוריק בין איך אפיציעל געפארן אין אייראפע, טערקיי, ישראל און אנדערע, ס'איז באמת מיר געבליבן נאר קאנאדע, מאנטריאל, פארן אנפאנגען, פארן אנפאנגען פון ביבליאטעקן איצט ערשט אין מעקסיקא, אוודאי אין ארגענטינע, און לאמיר טאקע האפן אז דער ביישפיל אייערער וועט זיי אויך דינען אלס א וועגווייזער,

צום מנין, אבער ס'איז נישט ווייל מיר האבן דעם צוגאנג אזוי איינגעשטעלט, ווען מיר וואלטן אפילו זיך געוואלט לאזן א פייערן דרך וואלטן מיר ווייט נישט דערגאנגען, ס'איז אן אינסטיטוציע א זעלטענע, אן איינציגע, ס'איז איינציג וואס איז שייך איר פלאץ, די ברייטקייט, די גערוימטקייט, מיר האבן ניט שום פלאץ ניט. שטעלט אייך פאר אין דער גרויסער ביבליאטעק, די ניו יארק פאבליק לייברערי, אן. צווייטע גרויסע אינסטיטוציע, איינע פון די גרעסטע אין דער וועלט, האט קיין פלאץ ניט, אזוי, אנשטאט צו זאמלען, לאמיר זאגן, צייטונגען, צייטשריפטן, פאנגט מען איצט אן מיקראפילמירן, וואס איז פשוט פון צייט ניט דא, צו האלטן די כתבים גופא. איך האב זיך פארגעשטעלט, איך האב געהאט א שטארקן חשד, אז אוודאי דא אין מאנטריאל וועל איך טרעפן זאכן וועלכע איך האב נאך נישט. געזען, און איך וועל זיך אוודאי אנשטייסן אן זאמלונגען און יחידים, זאמלער, ליבהאבער פון דעם אידישן און העברעאישן בוך, וועלכע מען קען זיך נאר דא אנשטייסן. בעת איינער פון מיינע לעקציעס דאהי גראדע, האב איך דערציילט וועגן פירקאוויטשן, ס'רוב זאכן זענען געווען באקאנט, אגב, די צוהערער, דעם גרויסן זאמלער, קארעאישן זאמלער, וועלכער האט מיט א.

וואס איז ארויסגעגאנגען אין פאריז, וואס איז שווער צו קריגן צו באווייזן א סימן מובהק פונעם אינטערעס אין אט די זאכן. איך האב דא אויך געהאט געלעגענהייט צו דערמאנען א רעצענזיע פונעם גרויסן פויליש אידישן היסטאריקער באלאבאן, א רעצענזיע וועלכע ער האט פארעפנטליכט איבער איינע פון די פנקסים פון ווילנע,

פון די אוקאזן גופא, הייסט עס, אום צו באווייזן ווי גיך און ווי שנעל זאכן ווערן פארלוירן אין אידיש לעבן אויב מען היט זיי נישט אפ. און האט ער זיך באקלאגט, שטעלט אייך פאר, אזא גרויס בוך, אזא וויכטיג בוך, האט קיין איין בילד ניט! און ער איז ווייטער געגאנגען און האט דערציילט, אז אין דער זעלבער ווילנע, אין נײַנצן אַכצן, איז ערשינען א ביכל פון א דייטשן פראפעסאר וואס ער האט גראדע פארוואגלט פאר, אהינצו, ער האט יע געהאט אן אייג און א חוש פאר ווילנע פאטאגראפיש און ער האט פארעפנטליכט א גרויסן אלבום אריינרעכענדיג אידישע פלעצער אין ווילנע און אויף צו מארגן זאגט נאר גלייך דאן זאגט מיר א איד איך האב אט דעם אלבום אבער איך האב דעם אלבום נישט געזען און נעכטן צוריקקומענדיג ארום צוועלף ביינאכט צו מיין באלעבאס און צו אונזער חשוב'ן זשורנאליסט און שריפטשטעלער אונזער זייער באליבטן פריינט גינזבורג, מ'האט אפגעזעסן ביז פריע שעהן אין פרימארגן, גערעדט וועגן זאכן וועלכע פעלן, דעזידעראטע, און מיר האבן זיך אנגעשלאגן אן אזא מין סארט זאך, איך דערצייל אים, אז בערך א צען יאר צוריק רעד איך מיט מאקס וויינרייכן, דעם גרויסן מאקס וויינרייך פון ייווא, און איך פרעג אים, מאקס וויינרייך זאג איך, אט וואלט איך וועלן וויסן וויפיל אידישע ביכער זענען פאראן, איר ווייסט, העברעאישע ביכער, די צאל פון העברעאישע ביכער ווייסן מיר גענוי, בערך לאמיר זאגן א טויזנט מער, א טויזנט ווייניגער, אבער מיר ווייסן גענוי אז זענען פאראן לכל הפחות פופציג טויזנט נעמען פון העברעאישע ביכער, און אוודאי צורעכענען אויסגאבן פארשידענע, אפשר פֿינף און זיבעציק און אפשר אכציג טויזנט און אפשר ביז א הונדערט, אבער אין אידיש ווייסן מיר ניט. זאגט ער מארוויק, פאנגט אן, טראכט איך זיך נאר אנפאנגען פונקט ווי מיינע גוים וואלטן אנפאנגען. אנפאנגען פאמעלעך זאג איך אים אפשר צען טויזנט, אוי זאגט ער אוודאי מער, זאג איך צוועלף מאכט ער מער, פופצן ווערט ער אביסל אומגעדולדיג, מער זאג איך אים שוין דרייסיג מאקס, נו זאגט ער אי זאגט ער דארף מען זיך אריינטראכטן אין דעם אביסל, ווענדט זיך זאגט ער וואס איר ציילט אין דרייסיג, אוי זאגט ער און ער ווייזט אקעגנאיבער, דער גאס, דאָרטן איז די געביידע פונעם יידישן טעאלאָגישן סעמינאַר, זאָגט ער, זיי האָבן, למשל, זאָגט ער, אַ גרויסע זאַמלונג פון הגדות, הגדה של פּסח, וואָס יעדע בעקעריי גיט אַרויס אַן הגדה, און, זאָגט ער, אַז מען נעמט, ס'איז אַ פּשוטער ענין פון חשבון, זאָגט ער, מען נעמט די צאָל פון בעקערייען, די צאָל פון יאָרן, זאָגט ער, און מען פאַרמערט עס, און מען קריגט, זאָגט ער, פֿופֿצן הונדערט, אַז מען רעכנט אויס פֿופֿצן הונדערט הגדות און פֿופֿצן הונדערט סידורים, מאַכט ער,

וואס וועלן אונז באווייזן וואס עס איז געשאפן געווארן אויף אידיש. צווישן די ביבליאטעקן זענען פאראן געוואלדיג גרויסע ביבליאטעקן, צווישן די אין דעם פראיעקט באטייליגט זיך, לאמיר זאגן דער אידיש טעאלאגישער סעמינאר אויף א קליינעם אופן נאך ווייל זיינע קארטלעך האט מען נאך נישט געקענט פאטאגראפירן זענען געשריבן געווארן מיט אזא מין סארט די עסעס זענען נישט גראדע מאירי עיניים איר ווייסט ס'איז נישט ארויסגעקומען. ייווא האט אונדז צוגעשיקט זיבן און צוואַנציק טויזנט קארטלעך, איך האב דעם פרימארגן געקראגן פֿינף טויזנט קארטלעך פון א פלאץ וועלכן מיר האבן געקענט געאגראפיש, איך בין אהין געגאנגען אין קאלעדזש שיקאגא, אבער איך האב זיך נישט געקענט פארשטעלן אז זיי האבן א ביבליאטעק פון אזא גרויסן פארנעם, פֿינף טויזנט קארטלעך מיט איין קלאפ האט דאס דערמארגט, פֿינף טויזנט קארטלעך און אנדערע פלעצער, די ניו יארק פובליק לייברערי, די היברו יוניאן קאלעדזש אין סינסינעטי. יעיל, די בארימטע יעיל יוניווערסיטי, קאלאמביע, הארווארד. אויסער דעם האבן מיר געהאט שטאטישע ביבליאטעקן, אגב, דאס איז אפשר איינע פון די סיבות וואס אין אמעריקע איז קיינמאל קיין פרואוו ניט געמאכט געווארן צו בויען אן אינסטיטוציע ווי די איגע, און איך בין זיכער ווען דער פרואוו וואלט יא געמאכט געווארן וואלט ער אוודאי זיכער נישט געלונגען ווי עס דא. מיר האבן אינגאנצן אן אנדער. צוגאנג צום ענין, איר ווייסט מיר בויען נאר שולן, און לודוויג לואיסאן האט שוין געזאגט וועגן דעם אז סינאגאגן, יא מיין איך סינאגאגן, בתי מדרשים, שולן, יא ריכטיג, סינאגאגן, לודוויג לואיסאן האט שוין געזאגט וועגן דעם זאגט ער אז.

וועט מען באשליסן אז אין יאר נײַנצן הונדערט פֿופֿציק האט א כוואליע פון פיעטעט פארפלייצט ס'גאנצע אמעריקאנער אידנטום און אידן זענען געלאפן אין שול ערב ובוקר וצהריים און זיך גארנישט געקענט אפלאזן. מיר זענען דערגאנגען צו א מדריגה וואס ביי אונז איצט א ביבליאטעק ווערט א טייל פון א סווימינג פול פון א וויי און נישט פארקערט. און איך איבערטרייב ניט, איך איבערטרייב ניט, מיינע פריינט, אין איינע פון אונזערע גרעסטע קהילות וועט מען אויסבויען א קאלעדזש אוו דזשואיש סטאדיז, א קאלעדזש וואס פונקציאנירט איצטערשט אן א ביבלאטעק, נישט אלס א טייל פון NYU. אבער זיך צוריקקערן צו דעם ענין פון אונזער קאאפעראציע, האבן מיר געהאט צוויי און דרײַסיק ביבלאטעקן וואס האבן צוגעשיקט קארטלעך, און מיר האבן די קארטלעך צונויפגעשטעלט צוזאמען און מיר האבן אפגעהיט דאס בעסט קארטל פון די אלע קארטלעך פארן קאטאלאג, און אויף דעם קארטל האבן מיר ארויפגעשטעלט, ארויפגעשטעמפלט, די פלעצער וואו דאס בוך געפינט זיך, און נאכדעם ווי מיר האבן אדורכגעארבעט בערך א הונדערט און פֿינף און צוואַנציק טויזנט קארטלעך, האבן מיר איצט א קאטאלאג פון דרײַסיק טויזנט נעמען פון אידישע ביכער, דאס זענען נאר ניי אידיש.

מיר האבן אנדערע וועגן פון קאאפעראציע אפילו מיט ישראל בעת דינור דער מיניסטער פון חינוך און תרבות האט אונז באזוכט איז ער ארויס מיטן זעלבן געדאנק ער זאגט ער נאכדעם ווי אים איז געלונגען צו פאראייניגן ס'גאנצע סיסטעם פון חינוך אין ארץ ישראל זאגט ער איצט וואלט איך וועלן צונויפשטעלן א מאנומענט פונעם אידישן בוך אלט וואס אידישע גייסט האט געשאפן, און איך פרעג אים, האט איר זיך אמאל אריינגעטראכט אין דעם ענין? פרופסור די. נו, וואס הייסט אלט וואס אידישע גייסט האט געשאפן? וואס הייסט אלט וואס בארירט אונז? לאמיר אייך געבן אפאר ביישפילן, פעסטשריפטן, איז די ביכער וועלכע ווערן געשריבן לכבוד אנגעזעענע מענטשן, געלערנטע, ווען זיי ווערן זעכציג יאר, זיבעציג יאר אלט, און עס זענען פארהאן טויזנטער פון דעם סארט, צוויי פעסטשריפטן וועלכע זענען ערשינען אין די לעצטע לאמיר זאגן פיר פינף יאר, וואס האבן מיט אונז אידן גארנישט צו טון, יעדע איינע אבער יעדע איינע פעסטשריפט האט איין ארטיקל וואס רירט אונז אן, זיי דיסקוטירן מיצקעוויטשעס דעם גרויסן פיילישן פאעט די מוטער זיינער, צו די מוטער זיינע שטאמט טאקע פון די פראנקיסטן צו ניט, שטעלט זיך די פראגע זאל מען די צוויי אריינרעכענען צו נישט, נישט נאר דאס עס זענען פאראן. לאמיר זאגן באשרייבונגען פון ירושלים, מיר קריגן אונז באזוכן פארשער פון אלע טיילן וועלט, אפילו ישראל, וואס זוכן ביי אונז באשרייבונגען פון ירושלים וואס מען געפינט אין ערגעץ נישט אויסער פאראן טויזנטער און טויזנטער און טויזנטער געשריבן דורך קריסטליכע פילגרימס עלי רגל, מיר האבן די זעלבע, האבן מיר באשרייבונגען פון ישראל, די גאנצע פאלעמישע ליטעראטור צווישן אידן און אראבער, און איך פרעג.

מיטן גייסט, מיטן דראנג וואס איר האט, וועט קענען זאמלען די זאכן וועלכע מיר, מיט מער ענגערע פלעצער, האלטן זיך שוין אפשר אפ און ווארטן אויף קאאפעראציע. שליסנדיג יעצט, רעדנדיג אין איצטיגן סעזאן ארום פסח, און טראכטנדיג וועגן דער קולטורעלער ארבעט וואס איז אנגעגאנגען אין געטא, דעם רינגעלבלום ארכיוו, און גאנצע מסירת נפש איז פשוט פשוט שווער זיך צו פארגלייכן דערמיט, און פשוט ס'איז שווער כמעט צו אונטערשטרייכן ווי וויכטיג אונזער ארבעט איז און ארויסברענגען דעם עלעמענט פון מסירת נפש. נאר. אזא מסירת נפש גלייב איך, אזא מין איבערגעבענהייט איז דאך כמעט ווי אוממעגליך, דערויף

ביז אהער, ווען מיר נעמען אפילו די ביבליאטעק פון וואטיקאן אין רוים, איז במשך פון נאך אפאר מאנאטן וועט א מיקרא פילם פון דער גאנצער ביבליאטעק געבראכט ווערן קיין סעינט לואיס מיזורי, נו שטעלט זיך פאר אזענע סארט אוצרות מיר האבן אפילו פון פוילן, וויפיל ידיעות האבן מיר פון יענע פלעצער, אפילו דארטן איז ארגאניזירט געווארן די אידישע כתבי-יד וואס זיי האבן, און צום ערשטן מאל. האבן מיר דערזען א כתב-יד דארטן איין זייטל פון דער רייזע באשרייבונג פון אלדד הדני וואס שטאמט פון צענטן יארהונדערט, וויל איך טאקע דערמיט שליסן מיינע חשוב'ע פריינט, אזא מין מסירת נפש, אזא איבערגעבענהייט, דערויף דארפן מיר ניט חלומ'ען, אבער א פונק פון דעם מסירת נפש, א ניצוץ פון דער גבורה, דאס, פריינט, דאס דארף מען זען ארויסברענגען אין אונזער ארבעט, פארן בוך, פארן ספר, אזוי אז דער עם הספר זאל זיך נישט דערווייטערן פונעם ספר.
כ'וויל באדאנקען דאקטער מארוויק פאר די אינספירירנדע ווערטער, ער האט היינט צו אונז, ס'איז שוין געווען די שעה א שפעטע, ער האט נישט געהאלטן איינע פון זיינע.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.